ברוך השם, מסכת יבמות, דף מ"ט, עמוד א', די משנה, זאגט די משנה, איזהו ממזר, פון וועלכע ביאה אסורה איז די קינד וואס ווערט געבוירן איז א ממזר, כל שאר בשר שהוא בלא יבוא, יעדע קרובישאפט וואס איז מיט א לא תעשה, אפילו עס איז נישט דא קיין כרת, איז הולד ממזר, דברי ר' עקיבא, אזוי לערנט ר' עקיבא. דאס הייסט, חייבי לאוין, לערנט ר' עקיבא, איז די קידושין נישט תופס, און הולד ממזר. וועלכע חייבי לאוין? דיע וועלכע זיי זענען שאר בשר. וואס דער איסור לאו איז וועגן קרובישאפט, ווי מיר וועלן האבן ווייטער אין גמרא אנוסת אביו. שמעון התימני אומר, שמעון התימני זאגט, כל שחייבים עליו כרת בידי שמים, ווען איז הולד ממזר אויב ס'איז א לאו שיש בו כרת? ווי איז אבער אז איינער האט חתונה געהאט מיט דער פרוי וועלכע ער האט איר געגעבן חליצה, כאטש זי איז אסור צו אים מיט א לאו, אבער אין הולד ממזר? א לאו?

אמר רבי שמעון בן עזאי, האט רבי שמעון בן עזאי געזאגט, מצאתי מגילת יוחסין בירושלים, כ'האב געפונען א מגילת יוחסין וואס דארט איז געווארן דערמאנט די מיוחס'דיגע משפחות, דיע וועלכע מ'זאל זיך ניט מיט זיי משדך זיין ווייל זיי זענען פסולים, וכתוב בה אין דער מגילה געווען געשריבן, איש פלוני ממזר מאשת איש. אשת איש איז דאך חייבי מיתת בית דין, ס'איז דאך בחנק. זאגט די משנה, לקיים דברי רבי יהושע, רבי שמעון בן עזאי האט דאס געזאגט, א ראיה ברענגען צו די רייד פון רבי יהושע, דאס איז נישט געווען געשריבן אין מגילת סתרים. נאר די משנה זאגט אונז אז שמעון בן עזאי וויל א ראיה ברענגען פון דעם ארט צו ר' יהושע ביי אלע עריות איז די דין אפילו די ערוה איז געשטארבן איז אירע קרובים טאר מען אלץ נישט נעמען, אשת אחיו אויב יש לה בנים. און נישט קיין חילוק צי דער ברודער האט איר גע'גט, צי דער ברודער איז געשטארבן, שטענדיג איז דער איסור אלס אשת אח, צי אמו חמותו, די מוטער פון דער פרוי, אפילו די פרוי איז געשטארבן טאר מען נישט נעמען די מוטער, א אויסנאם איז פארהאנען ביי דעם איסור פון אחות אשה, דארט זאגט די תורה אשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה, דארט איז דער איסור נאר דווקא ווען די שוועסטער די וועלכע ער האט געהאט פאר א פרוי לעבט, אבער אויב זי איז געשטארבן מעג מען נעמען איהר שוועסטער. זאגט די משנה אשתו שמתה, זיין פרוי איז געשטארבן מותר באחותה מעג ער נעמען די שוועסטער, גירשה, ער האט געגעט א פרוי ומתה און זי איז געשטארבן נאכדעם מותר באחותה מעג ער נעמען די שוועסטער, נישאת לאחר, ער האט געגעט א פרוי זי האט חתונה געהאט צו א צווייטן ומתה זי איז געשטארבן מותר באחותה מעג ער נעמען די שוועסטער, און די זעלבע זאך יבמתו שמתה, די יבמה זיינע איז געשטארבן. מותר באחותה, מעג ער נעמען איהר שוועסטער. חלץ לה ומתה, האט ער געגעבען חליצה און זי איז געשטארבען, איז אויך מותר באחותה. איז ער אויך מותר, ער מעג חתונה האבען מיט א שוועסטער. נישאת לאחר ומתה, די פרוי וועלכע ער האט געגעבען חליצה האט חתונה געהאט צו א צווייטען נאכער איז זי געשטארבען, איז אויך דער דין מותר באחותה, מעג ער נעמען די שוועסטער. רשי, כל שאר בשר שהוא בלא יבוא, רבי עקיבא זאגט אז ולד ממזר איז יעדע שאר בשר שהיא בלא יבוא, כל קורבה יעדע משפחה שהיא בלאו, ואפילו אין בה כרת, אפילו אין דעם לאו איז נישט דא קיין כרת, כגון צום ביישפיל, אנוסת אביו, אז ראובן האט מאנס געווען א פרוי, טאר ראובן'ס זון, נישט דער זון וואס ער האט געבוירן מיט דער פרוי, דארט איז דאך אמו, נאר מען רעדט א צווייטער זון וואס ראובן האט, טאר ער נישט נעמען דיע פרוי, וכרב יהודה, ווי רב יהודה וואס ער זאגט אז אנוסת אביו אפילו עס איז נישט זיין מוטער איז אסור צו אים דהוה בלאו, ס'איז דען מ'איז עובר א לאו דלא יגלה כנף אביו, און וואס דאס איז, ומחמת קורבה דאביו, ווייל ס'איז קרובישאפט פון טאטן, איז קרובישאפט הייסט עס איז אויך פארהאנען דורך זנות. וכגון, אדער נושא חלוצותו, ער האט געגעבן א פרוי חליצה און נאכער נעמט ער דהוה בלא יבנה איז ער עובר דעם לאו, והוה לאו דקורבה בלא כרת, ס'איז א לאו פון קרובישאפט אן כרת, און ווי רש"י זאגט ווייטער אז מחזיר גרושתו, זאגט רש"י עמוד ב', אויב איינער נעמט צוריק די פרוי וואס ער האט גע'גט נאכדעם וואס זי האט חתונה געהאט, דאס איז חייבי לאוין, אבער דאס רופט זיך נישט אן פון קרובישאפט, תוספות רעדט שוין דא פון דעם, פארוואס הייסט עס נישט פון קרובישאפט? שמעון התימני זאגט, ולד ממזר איז כל שחייבין עליו כרת, אבל נושא חלוצתו, ער האט גענומען חייבי לאוין, לא הוי ממזר, איז די ולד נישט קיין ממזר. לקיים דברי רבי יהושע, לא היה כתוב במגילה, דאס איז נישט געווען געשריבן מגילת סתרים, אלא ארישא קאי, דאס גייט ארויף אויף די פריערדיגן. אמר רבי שמעון בן עזאי, פארוואס האט דאס געזאגט רבי שמעון בן עזאי, ער האט געפונען אזוי און אזוי אין מגילת סתרים, וואס האט ער דאס געזאגט לקיים דברי רבי יהושע מאשת איש חייבי מיתות, אשת איש איז חייבי מיתות, איז א ראיה פון די מגילת יוחסין. אז ווען איז די ולד ממזר, אזוי ווי ר' יהושע זאגט דווקא פון חייבי מיתות. גמרא, פרעגט די גמרא מאי טעמא דר' עקיבא, וואס איז דער טעם פון ר' עקיבא וואס ער זאגט אז פון חייבי לאוין איז ולד ממזר, דכתיב שטייט אין פסוק לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו, טייטש איך כנף שראה אביו, די פרוי וואס דער טאטע האט איר מאנס געווען, לא יגלה, טאר דער זון נישט נעמען, ער איז עובר א לאו, אין דעם לאו איז נישט דא קיין כרת. וסבר לה כרבי יהודה, ר' עקיבא האלט ווי ר' יהודה, דאמר באנוסת אביו הכתוב מדבר, ר' יהודה זאגט דער פסוק רעדט זיך אז מען טאר נישט נעמען די פרוי וואס דער טאטע האט מאנס געווען, דהוה לה חייבי לאוין, וואס דארט דאס איז דאך נאר חייבי לאוין אן כרת, ושמח ליה און דערלעבן שטייט לא יבא ממזר וקל השם איז א ראיה פון דעם אז פון א לאו פון לא יגלה כנף אביו איז א בלאט ממזר עלמא זעהן מיר דאך מהנה הווי ממזר. א חי ולאו משום בקורת איז אויכעט א בלאט ממזר. ולרבי סימאי דמרבה שאר חייבי לאוין דלאו דשאר, רבי סימאי זאגט אז רבי עקיבא לערנט פון אלע חייבי לאוין איז דער ולד ממזר, א אויסנאם זאגט ער אלמנה לכהן גדול, איז דא א לימוד ס'איז נישט ולד ממזר, ווייל דארט שטייט אין דער תורה לא יחלל, זאג מיר ער איז נאר מחלל אבער נישט קיין ממזרים, און אז ר' סימאי זאגט מן הכל היה עושה רבי עקיבא ממזרים ווייזט אויס אפילו א חייבי לאוין וואס איז נישט וועגן קרובישאפט, למשל נתינה לישראל וואס איז דא די לאו פון לא תתחתן בם צו מחזיר גרושתו, זאגן מיר איז אויכעט א ולד ממזר כאטש ס'איז נישט קיין לאו פון שאר. שטעלט זיך די שאלה פון וואנעט ווייס איך דאס?

ס'איז אזוי, ביי גוים איידער זיי זענען זיך מגייר איז דא א לאו לא תתחתן בם, אז זיי האבן זיך מגייר געווען מעג מען זיך חתונה האבן מיט אידן. א אויסנאם איז פארהאנען, עמוני און מואבי, שטייט לא יבא בקהל השם, די זכרים פון עמון און מואב טארן קיינמאל נישט קומען בקהל השם. ביי א מצרי איז שטייט אויך אין דער תורה דור שלישי יבא בקהל השם. די דריטע דור פון די גרות מעג קומען בקהל השם, ווען דער מצרי איז זיך מגייר, ער ווערט א איד, ער טאר נישט נעמען קיין בת ישראל, ער טאר נישט נעמען קיין מצרית אויך קיין גויה קען ער אויך נישט נעמען, נאר ער דארף אויך נעמען א מצרית וואס האט זיך מגייר געווען, איז די קינד וואס ער ווערט געבוירן הייסט דור שני, איז די קינד איז אויך אסור לבא בקהל,

איז פון וואנעט ווייסן זיי אז ס'איז ולד ממזר? רב עקיבא זאל זאגן ולד ממזר אפילו חייבי לאוין דלאו דשאר, און לויט רבי ישבב אפילו חייבי עשה האלט רב עקיבא ולד ממזר.

כדי צו זאגן וסמיך ליה לא יבא ממזר, אלמא מחייבי כריתות הוי ממזר, אז פון חייבי כריתות איז הולד ממזר. ורבי יהושע, רבי יהושע וואס ער לערנט א ממזר איז דווקא מחייבי מיתות בית דין, לכתוב רחמנא לא יגלה, די תורה האט מיר געדארפט שרייבן לא יגלה, אויב ס'זאל זיין ווי רבי יהודה, ווי רב עקיבא הייסט עס, וואס ער זאגט אז ס'רעדט זיך באנוסת אביו איז גענוג זאל מיר שטיין לא יגלה, צי לויט שמעון התימני וואס ער זאגט ס'רעדט זיך שומרת יבם של אביו איז אויך גענוג זאל מיר שטיין לא יגלה. לא יקח למה לי, וואס דארף מיר שטיין לא יקח את אשת אביו. פארוואס האט מיר די תורה דא געשריבן דעם לא יקח אלא הכי קאמר דער פסוק זאגט אזוי מלא יקח עד לא יגלה, דאס וואס שטייט אין דער תורה פון לא יקח ביז לא יגלה וועלכעס ווערט דארט דערמאנט אשת אביו הוי ממזר דאס איז א ממזר טפי לא הוי ממזר אבער אנדערע וואס איז נישט קיין חייבי מיתות בית דין איז נישט קיין ממזר איי וואס דארף מיר שטיין לא יגלה כנף אביו אדער שומרת יבם לעבור עליו בשני לאוין, אדער אנוסת אביו וואס ס'איז אסור, אבער א ממזר איז דווקא בחייבי מיתות בית דין. רש י, אמר אביי האט אביי געזאגט הכל מודים די זאך זענען אלע מודה, בבא על הנדה. אפילו שמעון התימני וואס ער לערנט פון חייבי כריתות איז הולד ממזר דאך איז ער מודה בבא על הנידה אז די ולד איז נישט קיין ממזר ועל הסוטה אז אשת איש וואס האט מזנה געווען איז דאך אסור צו די מאן מיט א לאו איז כאטש רב עקיבא האלט חייבי לאווין איז הולד ממזר דאך פון סוטה איז נישט הולד ממזר. זאגט דא רש י אין דף מ ד עמוד א', שטייט דארט מחזיר גרושתו איז לויט רב עקיבא'ן הולד ממזר. אז יענע משנה קריגט אויף דער משנה אליבא דרב עקיבא, צוויי תנאים קריגן זיך אליבא דרב עקיבא, אונזער משנה האלט מען לויט רב עקיבא'ן ווען איז הולד ממזר, דווקא א לאו וואס איז קרובישאפט, און מחזיר גרושתו הייסט נישט קיין לאו פון קרובישאפט. פון וואנעט ווייס איך אז נידה איז נישט הולד ממזר, נידה דהא תפסי בה קידושין, די קידושין זענען נאך תופס, אפילו ווען זי איז א נידה איז דא אין איר קידושין, שנאמר ותהי נדתה עליו, אפילו בשעת נדתה תפסי בה קידושין, און אויב ס'איז דא תפיסת קידושין איז הולד נישט קיין ממזר, סוטה נמי, ביי סוטה דהא תפסי בה קידושין, זענען נאך תופס די קידושין צום מאן אפילו זי האט מזנה געווען גייט נישט אוועק די קידושין ווייל עס דארף דאך נאך האבן פון אים א גט. תניא נמי הכי מ'האט אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא. אזוי ווי אביי האט געזאגט הבא על הנידה ועל הסוטה איז נישט די ולד קיין ממזר. האבן מיר געלערנט מודים זענען מודה בבא על הנידה כאטש ס'חי בקריסעס, די שמן התמונה לערנט א חי בקריסעס א בלאט ממזר, אבער בעל המידות איז א מודה ס'איז נישט א בלאט ממזר, ווייל א סוטה וואס איז חי ולבן און רב קיווע לערנט א חי ולבן איז א בלאט ממזר, דאך איז א מודה אז דא איז נישט א בלאט ממזר, ווייל שומרת יוון, אז די שומרת יוון, די וואס ס'ווארט מ'זאל א מייבם זיין, איז דאך דא א לאו לא שיא אשת אמת החוצה. אז ווי עס זיין זי האט חתונה געהאט לחוץ און געהאט א קינד זענען זיי מודה שאין הולד ממזר. ואביי, פארוואס לערנט נישט אביי שומרת יובל? ווייל שומרת יבם מספקא ליה, שומרת יבם איז אים א ספק אי כרב צי איך לערן ווי רב, וואס רב טייטשט לא תהיה אשת המת החוצה אז ס'איז נישט תופס אין איר קיין קידושין, ממילא איז לויט רב'ן איז יא הולד ממזר, אי כשמואל, צי איך לערן ווי שמואל, וואס שמואל טייטשט, לא תהיה, אז מען זאל נישט מקדש זיין, אבער קידושין איז יא אין איר תופס. דעריבער האט עס אביי נישט געלערנט, ווייל עס קען זיין ווי רב, און לויט רב איז דאך יא הולד ממזר. רשי. אמר רב שמעון בן עזאי וכו' תנא שמעון בן עזאי אומר, האמיר געלערנט אין א ברייתא שמעון בן עזאי זאגט, מצאתי מגילת יוחסין בירושלים, כ'האב געפינען א מגילה וואס דארט ווערט דערמאנט פון יחוס אין ירושלים, וכתוב בה און דארט איז געשריבן איש פלוני ממזר מאשת איש. וכתוב בה דארט איז אויך געשריבן משנת רבי אליעזר בן יעקב, קב, קב איז די טייטש ער ווערט ווינציג מאל דערמאנט אלס א קליינע מאס, ונקי, ס'איז ריין, אומעדום ווי ער ווערט דערמאנט איז די הלכה ווי ער. אנדערע פון די ראשונים טייטשן קב הונדערט צוויי מאל ווערט דערמאנט רבי אליעזר בן יעקב אין די משנה. וכתוב בה, אויך איז דארט געשריבן מנשה הרג את ישעיה, מנשה האט געהארגעט ישעיה. אמר רבא האט רבא געזאגט, מידן דייניה, ער האט אים פריער גע'משפט אז ס'קומט אים מיתה, וקטליה, נאכדעם האט ער אים געהארגעט. אמר ליה, מנשה האט געזאגט צו ישעיה הנביא, משה רבך אמר, דער רבי משה האט געזאגט, כי לא יראני האדם וחי, א מענטש קען מיר נישט זען ער זאל בלייבן לעבן, ואת אמרת און דו זאגסט, ואראה את השם יושב על כסא רם ונשא, דו זאגסט מען קען יא זען. משה רבך אמר, משה דיין רבי האט געזאגט, מי כהשם אלקינו, ווער איז ווי דער אייבערשטער, בכל קראנו אליו, שטענדיג ווען מען רופט צו אים טוט ער אננעמען די תפילה, ואת אמרת און דו זאגסט דרשו השם, פארש דעם אייבערשטן, בהמצאו, ווען מען קען אים טרעפן ווען ער וועט אננעמען די תפילה, ווייזט אויס פון דיינע ווערטער אז נישט אלעמאל איז ער מרוצה, וואס הייסט דו קריגסט אויף משה? משה רבך אמר, דער רבי משה האט געזאגט, את מספר ימיך, די צאל פון דיינע יארן, אמלא, וועל איך אנפילן, מ'וועט נישט מוסיף זיין, נאר מ'וועט האבן די יארן וועלכע ס'איז געווארן באשטימט פאר די מענטש. ואת אמרת און דו זאגסט והוספת על ימיך חמש עשרה שנה, און דו זאגסט צו די מלך אז מ'וועט מוסיף זיין אויף די יארן, מ'קען נישט מוסיף זיין, מ'גיט נאר דאס וואס איז באשטימט געווארן. אמר ישעיה, האט ישעיה געזאגט, ידענא ביה דלא מקבל מה דאימא ליה, איך ווייס אז ער וועט נישט אננעמען דאס וואס איך וועל אים זאגן, ואי אימא ליה, און אויב כ'וועל זאגן אים א תירוץ און ער וועט ניט אננעמען, לשוייה מזיד, וועט ער דאך ווערן א מזיד. מיט דעם וואס ער וועט מיר הרג'נען. יעצט אבער טראכט ער, דאס וואס ער הרג'עט מיר איז בדין, אבער כ'וועל זאגן א תירוץ, און ער וועט אים נישט וועלן אננעמען, וועט ער דאך מיר הרג'נען שלא כדין. אמר שם, האט ישעי' הנביא געזאגט א שם, איבלע בארזא, און ער איז געווארן איינגעשלונגען אין א טענענבוים. אתיוה לארזא, מ'האט געברענגט דעם ארז, ונסרוהו, מ'האט אים צוזעגט, צושניטן, כי מטא, ווען די זעג איז געקומען להדי פומא צו די מויל פון ישעיה, נח נפשיה איז ישעיה דעמאלט געשטארבן, פארוואס איז דאס געווען זיין שטראף ביי די מויל? משום דאמר ווייל ישעיה האט געזאגט ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב, איך זיץ צווישן דעם פאלק טמא שפתים, כאטש מיר טרעפן דאך אסאך מאל וואס די נביאים האבן גערעדט שארפע ווערטער קעגן די אידן, דאס וואס זיי האבן גערעדט שארפע ווערטער ווייל דער אייבערשטער האט זיי געהייסן רעדן, אבער דאס האט דער אייבערשטער אים נישט געזאגט רעדן, און ס'איז נישט געווען וועגן תוכחה וואס מען האט אים געהייסן זאגן דעריבער איז ער געווארן געשטראפט. ווי די גמרא זאגט אויף א אנדער ארט, דער אייבערשטער האט אים געזאגט, אויף זיך אליין קאנסטו רעדן, אבער אויף די אידן קאנסטו נישט רעדן. און ס'ווערט דערמאנט אויכעט אין תנא דבי אליהו, אליהו הנביא האט געזאגט אויף די אידן, כי עזבו את בריתך, זיי האבן פארלאזט דיין בונד מיט דיר, האט מען געשטראפט אליהו, וואס ער האט גערעדט שלעכטס אויף אידן, ווייל מען דארף דן זיין יעדע אידן לכף זכות, און די שטראף איינס פון די שטראפן איז אז ער מוז זיך געפינען אויף יעדן ברית און ער מוז שרייבן די זכיות פון די אידן. רשי, פרעגט די גמרא, מכל מקום קשו קראי אהדדי, ס'איז דאך שווער די סתירה פון די פסוקים. ענטפערט די גמרא, ואראה את השם איז כדתניא, אזוי ווי מיר האבן געלערנט, כל הנביאים נסתכלו, אלע נביאים האבן געקוקט, באספקלריא שאינה מאירה, זיי האבן געקוקט דורך אזא קוק וואס איז נישט אזוי ליכטיג. האבן זיי געמיינט אז זיי זעען, אבער זיי האבן נישט געזען, אבער זיי האבן געמיינט זיי זעען. משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירה, משה רבינו האט אבער געזען קלאר, ממילא האט ער געזען אז כי לא יראני האדם וחי דרשו השם בהמצאו, די סתירה וואס מיר האבן געהאט, אט משה רבינו זאגט מי כהשם אלוקינו בכל קראנו אליו, שטענדיג נעמט ער אן די בקשה, און דא אז שטייט בהמצאו איז נישט קיין סתירה, הא ביחיד, א יחיד איז בהמצאו, נישט אלעמאל נעמט מען אן זיין בקשה. בציבור איז שטענדיג נעמט דער אייבישטער אן זיין בקשה. די גמרא זאגט אויף א אנדער ארט די מעלה פון תפילה בציבור, אפילו ס'איז אן כוונה, נאר אויב ס'איז תפילת ציבור איז הן קל כביר לא ימאס, טוט דער אייבישטער נישט פארמיאוסן זייער תפילה. ויחיד אימת, ווען איז דער בהמצאו? ווען איז דער שעת רצון פון א יחיד? אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אלו דאס איז עשרה ימים די צען טעג שבין ראש השנה ליום הכיפורים דיע צען טעג אויף דעם גייט ארויף דער פסוק דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב את מספר ימיך אמלא, מיר האבן דאך פריער געהאט א סתירה, משה רבינו האט געזאגט את מספר ימיך אמלא, וואס די טייטש פון דעם איז, נישט מוסיף זיין, מ'וועט נאר משלים זיין נישט מער, און ישעיה האט געזאגט והוספתי על ימיך, תנאי היא אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון תנאים, צו מען איז מוסיף יארן אויף די מענטש דאס וואס איז נישט געווארן באשטימט פאר אים בשעת לידתו. דתניא, מיר האבן געלערנט, שטייט אין פסוק את מספר ימיך אמלא, די צאל פון דיינע יארן וועל איך אנפילן. אלו שני דורות, דאס איז די יארן פון דעם דור וואס מען האט באשטימט דעם מענטש ווען ר'איז געבוירן וויפיל ר'זאל לעבן, וועט ער אויסלעבן אלע זיינע יארן. זכה ווען ר'איז זוכה משלימים לו, גיט מען אים דאס וואס מ'האט פאר אים גוזר געווען, לא זכה, ר'האט נישט זוכה געווען, פוחתים לו, נעמט מען אראפ פון אים. דברי רבי עקיבא, אזוי האלט רבי עקיבא, אז מספר ימיך אמלא, איז די טייטש, נישט מ'איז מוסיף, נאר מ'גיט דאס וואס איז געווארן באשטימט פאר דעם מענטש בשעת לידתו. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, זכה מוסיפים לו, אז דער מענטש איז זוכה, איז מען אים מוסיף מערער נאך ווי די יארן וואס מ'האט אים באשטימט ווען ער איז געבוירן געווארן. דאס וואס שטייט אמלא, מיינט מ'וועט אנפילן מיט א גודש מערער ווי מ'האט אויף אים גוזר געווען. לא זכה פוחתים לו. זע איך דאך אז אין דער זאך איז א מחלוקת דאס ווארט אמלא צי דער טייטש איז אמלא אנפילן דאס מ'האט גוזר געווען, נישט קיין לשון פון פארמערן, אדער דער טייטש איז מ'וועט מוסיף זיין. אמרו לו לרבי עקיבא, די חכמים האבן געפרעגט רבי עקיבא'ן, הרי הוא אומר שטייט אין פסוק והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה, זע איך דאך אז ס'איז דא א מציאות מ'איז מוסיף דעם מענטש יארן, אמר להם, האט רבי עקיבא גענטפערט, משלו הוסיפו לו, מ'האט אים מוסיף געווען דאס וואס איז שוין געווען באשטימט פאר אים, נאר מ'האט אים געוואלט דאס אראפנעמען, יעצט האט מען עס אים צוריקגעגעבן, תדע, א ראיה כ'וועל דיר ברענגען אז ווען ער איז געבוירן געווארן האט מען שוין געהאט באשטימט די אלע יארן. שהרי נביא עומד ומתנבא, דער נביא איז געשטאנען נאך אסאך יארן פריער און האט געזאגט די נבואה, הנה בן נולד לבית דוד, ס'וועט געבוירן ווערן א זון לבית דוד, יאשיהו שמו, ועדיין לא נולד מנשה. אין דער צייט ווען חזקיה המלך איז געווען קראנק, איז נאך נישט געווען געבוירן מנשה וואס פון אים איז ארויסגעקומען יאשיהו מוז איך דאך טייטשן אז אז בשעת די קראנקהייט האט מען שוין איז מען געהאט גוזר געווען אויף אים אראפ נעמען און יעצט האט מען דאס משלים געווען ורבנן די רבנן זאגן מי כתיב מחזקיה שטייט דען אז עס וועט געבוירן ווערן פון חזקיה לבית דוד כתיב אי מחזקיה נולד אי מאינש אחרינא ס'איז נישט געווען אז ס'מוז געבוירן ווערן פון חזקיה חזקיה האט נישט געדארפן לעבן אזויפיל יארן. נאר וואס דען, די פופצן יאר איז געווען וואס מ'האט אים טאקע מוסיף געווען, מער די יארן וואס מ'האט אויף אים גוזר געווען. און דאס וואס שטייט הנה בן נולד שטייט דאך לבית דוד, איר קאנט מיר דאך עס נישט זיין פון חזקיה, נאכהער אז מ'האט אים מוסיף געווען יארן איז געבוירן געווארן פון אים. אין די משנה האט מען געלערנט, אשתו שמתה מעג ער נעמען די שוועסטער, ווייל דער איסור פון אחות אשה איז דווקא מחיים, די זעלבע זאך יבמתו שמתה וכו'. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, כאן שנה רבי משנה שאינה צריכה, דא האט רבי געלערנט א משנה וואס ער דארף עס נישט לערנען. וואס איז לכאורה בפירוש א פסוק אין דער תורה, אשה אל אחותה לא תקח לצרור, לגלות ערותה עליה בחייה, אז דער איסור פון אחות אשה איז דווקא ווען זי לעבט. תוספות שטעלט זיך דא אויף דעם פשט, אסאך מאל טרעפט מען דאך אז די משנה זאגט א זאך וואס שטייט בפירוש אין פסוק, נאך פרעגט תוספות, ער דארף מיר דערציילן א חידוש גירשה ומתה מותר באחותה, אז אויב א ווייב וועט זיין לא מתה איז ער אסור באחותה, כאטשיג האט ער גע'גט, דאס שטייט נישט בפירוש. לערנט דער ר"י פשט אז דער ערשטע פאל אשתו שמתה איז דאס א משנה צריכה, נאר דער יבמתו איז משנה שאינה צריכה, ווייל אויב לערנט מען שוין אישתו איז דאך א כל שכן יבמתו שמתה מותר באחותה. רש"י, הדרן עלך החולץ, הדרן עלך החולץ.